כ'האב געוואלט מאכן א שטיקל עמערדזשענסי, זייער וויכטיג. ס'דא א ניגון ס'גייט אזוי, דרור יקרא לבן עם בת. דרור, אן ארגאניזעישן, ס'איז צאמגעשטעלט פון גענגסטערס, פון גנבים, צאמגעשטעלט פון אפרים שטיין וואס איז געזעסן אין תפיסה ווייל ער האט בא'גנב'עט דרײַ מיליאן דאלער פון די גאווערמענט, זיי האבן געגעבן ער זאל דרוקן אויף רוסיש, הגדה של פסח, און זיי האבן נישט געדרוקט, מ'האט זיי געכאפט. און ער געגאנגען אין דזשעיל. ער איז אויך געווען אינוואלווד הילל מחאה ועד נועם הילל דארטן פון שומר שבת שול, ער האט דעמאלט צוזאמגענומען געלט פאר א מענטש וואס ער הייסט וועג פון בארא פארק וואס האט געטאטשט א מיידל, מען האט געמאכט א ריזיגן אפיל ער דארף חתונה מאכן א טאכטער און ער גייט אין דזשעיל, מיר האט ער געזאגט דער מיסטער וועג אז ער האט נישט געקריגן א פעני פון די גאנצע זאך, סאו אפרים, ווי איז דאס געלט געגאנגען? יעצט. ס'איז דא נאך איינער וואס ער געהערט צו דרור, און דער הייסט חיים הערש פריינד, ער איז א מסור, כ'האב ענק שוין געזאגט אין פריעריגע שיערים, ער איז געגאנגען מיט חיים יענקל ארומפארן און ער האט געלאזט איינזעצן איינעם וואס ער האט געהאט א קאורט ארדער, ער איז א מסור, א געהעריגער מסור, די גאווערמענט דארף נישט נאר מוסרים, סאו דא וויל איך עטס זאלטס אויסהערן קודם כל וואס ער זאגט, און נאכדעם וועט מען רעגירן אויף דעם. רבותי, איינער פון ענק האט אינדערהיים א ספר תורה? ווייל מ'דארף פארקויפן א ספר תורה, ווייל ס'האלט אין איין אריינקומען אויף די פאון ס פיקוח נפש זאכן פון פדיון שבויים, אזוי שטייט אין שלחן ערוך אז מען דארף פארקויפן די ספר תורה פאר פדיון שבויים, כ'זיץ דא אין דרור און יעדן טאג קומען אריין קעיסעס פון פיקוח נפש פון אידן וואס אויב מען וועט האבן די ריכטיגע מהלך זיי צו העלפן אז זיי קענען גיין אין תפיסה פאר א יאר אנשטאטס פאר פיר יאר, משפחות וואס זיי קענען יעצט אויב גייט מען זיי העלפן מיט די ריכטיגע העלפ פון די ריכטיגע מענטשן זאלן ווערן אינוואלווד און העלפן די משפחה וועט עס בלייבן א צאמגענומענע משפחה אז נישט וועט עס ווערן א צובראכענע משפחה ווי יעדע קינד וועט דארפן עקסטרע העלפ און טעראפי. רבותי, ענק דארפן פארקויפן ענקער ספר תורה וואס ענק האבן, און מקיים זיין די מצוה פון פדיון שבויים וואס איז נוגע בזמן הזה. אבער ברוך השם ס'איז דא גענוג געלט קיינער דארף נישט פארקויפן קיין ספרי תורה. מארגן, מיטוואך, ביז דאנערשטאג, מען גייט ענק נישט אנהייבן ענק דרייען א קאפ פאר זיבן וואכן. איין טאג, פֿיר און צוואַנציק שעה, גייט זיין א טאג פון קידוש השם, ווען היימישע אידן גייען אויסנוצן טעכנעלאגיע לטובה און מאכן א קידוש השם, ווייזן וואס אונז קען מען יא טון, און אין איין טאג בעזר השם צאמשטעלן דרײַ הונדערט טויזנט דאלער. עס איז אלץ זייער גרויס, אבער בעזר השם גייט מען ענק מסביר זיין, עקספלעינען ווי אזוי עס איז נישט אזוי שווער, לא מעבר לים היא ולא בשמים היא כי קרוב אליך הדבר מאוד, רבותי ווערט האלט ענק געשפאנט, ווערטס יעצט אנגעווארעמט, צענדליגער און הונדערטער משפחות קוקן ארויס אויף ענק, די קומענדיגע שבת פרשת וירא גייען די משפחות זיך צאמקומען אין מיין האטעל, און אז אונז גייען מיר נישט האבן די געלט צו מאכן די חיזוק, וועט עס נישט טויגן, רבותי ווערטס ווארעם און. שליסט מען קוה מארגן מיטוואך פון דרײַ ביז דאנערשטאג דרײַ אזייגער א טאג פון קידוש השם. שוין, האטס געהערט דעם גנב? א טאג פון קידוש השם. מענטשן אין אמעריקע האבן נישט מורא צו גנב'ענען און צו טון סעקשועל אביוז ווייל ס'איז דא אזויפיל ארגאניזעישאנס וואס זיי העלפן, אפשר ווען די חברה וואלטן נישט געהאלפן וואלט א מענטש געוויסט אז ער וועט באצאלן א ביטערע פרייז וועט ער עס נישט טון. יעצט נאך א זאך, איך האב נישט געזען אז דו זאלסט העלפן פאר מענטשן. וואס זיי האבן געטוהן זאכן א פארברעכן, איך זעה דו האסט געהאלפן פאר ברוך מרדכי'ן ווייל דארט איז דא אסאך געלט, און דו האסט געהאלפן פאר אנדערע חברה פון סעקשועל אביוז מנחם מענדל דייטש, האסט געהאלפן פאר די חברה, ס'הייסט דו ווילסט יעדער סעקס פריק זאל זיין אין די גאס, כ'האב נישט געזעהן זאלסט העלפן מרדכי יצחק סאמעט, כ'האב נישט געזעהן זאלסט העלפן די יאקאבאוויטש ברידער, כ'האב נישט געזעהן זאלסט העלפן די ווייס, דער וואס האט אמאל געהאט צו טוהן מיט לאנדריען געלט. ס'דא איינער ארגל וואס ער איז געגאנגען זיצן פאר מארגידזש פראוד, פאר די זעה איך נישט אז די זאלסט העלפן, די העלפסט נאר פאר סעקס פריקס זאלן זיך דרייען אין די גאס, יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, איינער האט מיר געזאגט נאך דעמאלטס ער האט געזען אז פסח יעדער איז געקומען האט גענומען אביסל פארפוילטע צוויבלן פארפוילטע פאטעיטאס, דו ביסט געקומען, הע. און דו ביסט דאך דרור, הע הע, דו האסט גענומען פאר דיר, דו ביסט דאך א פערסאנאליטי, איך האב הערשט פריינד, האסט אנגעפאקט די קאר איין מאל, ביסט צוריק געקומען נאכאמאל, דו מעגסט, פארוואס נישט? יעצט מנחם מענדל דייטש, דער טאטע איז א מגיד שיעור, האסטו געוואוסט? אה, דא קען מען רייטן. יעצט איך וויל דיר עפעס זאגן, די עף בי איי האט אמאל געהאט א זיצונג מיט מיר א לאנגע צייט צוריק, און זיי האבן מיך געפרעגט וועגן דרור, האב איך געזאגט ס'איז א קרוקעד, קאראפטעד ארגאניזעישאן, כ'האב זיי געזאגט טשעק אוט פאלטיטשענער, וואס פירט עס, וואס זיין היסטארי איז. פרויענשטיין, און אויכעט קוק וועם זיי העלפן, זיי העלפן נאר מענטשען, פעדעפיילס, ווייל פאר דעם וויל מען זיך לאזן קאסטן כל הון שבעלמא, ווייל דאס איז אויכעט א פגם משפחה און ס'איז א אומגליק. ס'דא א מענטש וואס ער הייסט עמרם איזריעל, ער איז אויך א חלק פון דעם מוסד דרור. ער און זיין ברודער פלעגן קויפן הייזער וואס די הייזער זענען געווען רענט קאנטראלד און זיי פלעגן ארויסרייסן פון די טענענטס די ווענט מיט די קיטשענס, זיי האבן ארויסגעריסן פון א טענענט אמאל די גאנצע קיטשען ווען ער איז געווען אין קאורט, זיי האבן ארויסגעריסן פון אן אנדערן ווען ער איז געגאנגען שאפינג און מען האט זיי ביידע געכאפט און איינגעזעצט, איז עמרם איזריעל א פארברעכער? ער איז דרור, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך? יעצט איז דא איינער איד ליכטנשטיין ער רעדט פאר דרור, דער איד ליכטנשטיין איז אזוי, ס'האט מיר איינער פארציילט אז. ער האט געמאכט עפעס דריידעלעך, מען האט אים איינגעזעצט, האט ער געמוזט נעמען אידל ליכטענשטיינ'ס לויער, האט ער אים געזאגט ליסן איך האב א ביליגערן לויער פאר העלפט געלט, איז ער געגאנגען ער האט אוועק געפולט דעם בעיל אידל ווייל ער האט זיך עס אויסגעלייגט, און מ'האט יענעם צוריק געזעצט אין דזשעיל, איז אלעס מאנקי ביזנעס פון קאפ ביז פיס, יעצט איך האב אמאל געזאגט פאר אידל און איך האב אים געווארנט, געדענק ביסט אן אלטער מענטש, גענומען א יונגע פרוי מיט א יונג קינד, דיין קינד וועט זיין א ריכטיגע טארגעט פאר מאלעסטערס, און דו נעמסט ארויס מאלעסטערס, זאלסט וויסן דו'סט ביטער אפשניידן, עס האט אים זייער וויי געטון, כ'האב עס אים געזאגט, ער האט מיר געשיקט א מעסעדזש און ער האט געזאגט ער גייט מער נישט העלפן פאר מאלעסטערס, באלאני, דרור העלפט נאר פאר מאלעסטערס, פאר נארמאלע מענטשן ווייס איך נישט צו זיי העלפן, מאלעסטערס לאזן זיך קאסטן, איז במילא העלפט מען זיי ארויסנעמען. איז למעשה, א מענטש האט זיך אמאל פארזינדיגט מיט געלט צו כדומה, פארשטיי איך עס, אבער יעדן חזר דארף מען אונז צוריק אין די גאס? נאו וועי, אונז וויל מיר דאס נישט. יעצט דער וועג האט יעצט איינגעגעבן אז מען זאל לאוערן זיין רעדזשיסטערד סעקס אפענדערשאפט, האט די גאווערמענט געזאגט ניין, מען לאוערט נישט, ווייל אונז האבן מיר ביז יעצט נישט געוואוסט צו ברוך מרדכי זאגט אמת אז ער האט קיינמאל נישט געטאטשט קיינעם, צו נחום ראזענבערג זאגט אמת אז ער האט יא געטאטשט. היינט האט דאך ברוך מרדכי שוין מודה געווען, סאו יעדער סעקס. אפענדער האט שוין מודה געווען, זיי זאגן אלע אויס דעם אמת, סא אונז ווייס מען שוין היינט אז מען טאטשט יא, און אונז געבן נישט מער קיין דיסקאונטס, און אונז מוז מען אונטערברענגען דרור אויך, און אז יעדער ווילל האבן א מצוה אין פדיון שבויים וויל איך ענק זאגן אפאר זאכן, קודם דרור זאל זיך אויפשטעלן און לערנען פרשת משפטים יעדע דריטע וואך, ער זאל זאגן רבותי מען טאר נישט גנב'נען פון גוי, און גזל עכו"ם איז אסור, יעצט איז דא א טענה מיט הברחת המכס, אקעי מען מוז. שוין אויף דעם דינגען צו היינט איז דאס אויך שייך צו נישט, ווייל היינט איז דא קאמפיוטערס. אמאל, מען דערציילט א איד האט בא'גנב'עט דעם פריץ, איז ער געלאפן צום רעבן וויינען, האט דער רבי געזאגט ער העט זיך קיינמאל נישט כאפן, דארפסט דיך נישט זארגן ווייל ער דאווענט נישט דריי מאל א טאג שמונה עשרה. דער דזשאוק איז געווען גוט פאר די קאמפיוטער ערע. היינט איז אביסל אנדערש. און דארף מען אנהייבן צו רעדן פון דעם. אז די גאווערמענט העט דיך כאפן וועסטו האבן א פראבלעם, און דו'סט האבן דיין ווייב וועט נישט האבן קיין מאן, און דיינע קינדער וועלן נישט האבן ווער ס'זאל זיי אויפציען, און נאכדעם זאלט עטס וויסן נאך א זאך, איבעראל ווי ס'דא נעבעך איינער וואס ער זיצט אין תפיסה, דארף מען שטעלן א געהעריגן בית דין אדער א געהעריגע פאר רבנים און מ'זאל נעמען עסקנים און זאלן אהיים גיין צו די קינדער זיי פארהערן יעדע וואך, נישט איינער אליינס נאר דריי פיר, און מ'זאל אהיים גיין צו די פרוי. און מען זאל זעהן איר צוצוהעלפן טאמער זי דארף האבן אביסל מארעל סופארט, מען זאל זי שיקן פאר העלפ צו א סייקאלעדזשיסט צו א סייקייטריסט, און מען זאל זעהן אז איינער זאל אויפפיקן די קינדער און גיין אין שול, ווייל די קינדער וואס די טאטע זיצט זענען וואלנערעבל מען זאל מיט זיי טוהן כל דבר אסור, און מען זאל זעהן איינער זאל נעמען קער ביים דאווענען אויף זיי אבער נישט גיין אליינס. פיר פינעף אינגעלייט זאלן גיין מיט איין מאל, און דעמאלטס וועט עטס טון א גרויסע מצוה, און נאכדעם זאל מען נעמען דאס געלט וואס מען וויל געבן פאר דרור און מען זאל געבן פאר די פרוי, אבער נישט דיירעקט ווען נישט העט זיין מיט סעקשועל פעיווערטיזעם, אונז קען מיר פירן דעם זעלבן זאך וואס דרור, דרור העט עס נישט טון, דרור העט גנב'נען דיין געלט און העט דיר נישט געבן גארנישט, יא גוטקינען האבן זיי אויך צוגעגנב'עט גרויס געלט אזוי זאגט די מאמע, סאו איר האט גארנישט פון געבן פאר דרור נישט מער ווי אזוינפיל אז די. פאר אן ארגענעזעישן וואס זיי גנבענען אוועק רוב געלט, און אויב עס איז דא אזא מענטש ווי ברוך מרדכי וואס ער האט נאך געלט צוצולייגן צו כדומה, עמ' זיי אים אויכעט אפגנבענען, און זיי עמ' טוען א טובה אויב ער איז א סעקשול פרעדעטער עמ' זיי אים לאזן אין די גאס, כ'האב נישט געזען אז זיי זאלן לאזן וועג אין די גאס ווייל ער האט נישט קיין געלט. ס'איז נישט דא היינט וואס איך זעה נאך אזא פראוד ארגענעזעישן ווי דרור, זאלן זיי געבן א ליסטע וואס זיי טוען מיטן געלט, ווער איז בעל הבית דארט? יעצט זיי זאגן ס'איז דא עפעס א חשבון פון פיר אידן, לאמיר הערן ווער די פיר אידן זענען. אין מאוסט קעיסעס האבן די מענטשן מער געלט פון אונז, זיי האבן געהאנדלט מיט דראגס, מיט חשיש, זיי האבן אסאך מער געלט פון אונז, וואס דארף מיר אונז זיי ארויסהעלפן? זאלן זיי נעמען גוטע לויערס. און אויב זיי האבן נישט קיין געלט, נו, איך פארשטיי נישט, וואס גייסטו האנדלען מיט דראגס, די ווייסט דאך אז מ'וועט דיך כאפן, עט נישט זיין ווער ס'זאל עס אויסלייזן, סאו ווער זאגט ס'איז אזא גרויסע מצוה, רעדט פון פארקויפן א ספר תורה, מ'האמיר פארקויפט די ספר תורה ווייל מ'טוט וואס מ'טאר נישט. אבער איך וויל וויסן, ווער האט געגעבן היינט א רעכט צו באשטייערן כלל ישראל מיט גרויסע געלטער פאר יעדן גנב און פארברעכער וואס ער גנב'עט מען טוט וואס מען טאר נישט, ווען ס'איז געווען די מעשה אין דזשעפען מ'האט גענומען א בחור און מ'האט אים געשיקט נעבעך, אויף דעם האב איך געהאלטן אז מ'דארף ארויסהעלפן דעם בחור ווייל ער איז נעבעך אן אינעסענט בחור, אבער דא דו האסט צו טון מיט מענטשן, ביזנעסלייט, אין אוקריין האט מען יעצט געכאפט א מאן מיט א פרוי וואס זיי האבן געוואלט שווערצען פאר גרויס געלט, דראגס אויף ארץ ישראל, לאמיר אונז פארשטיין אז דו נעמסט דראגס אויף ארץ ישראל צו עס פארקויפן פאר קינדער און פאר יונגע מענטשן און דו'סט זיי אפ'הרג'ענען, ביסטו א רוצח, ווי שטייט אז מען מיז דיך ארויסנעמען פון דארט? מיט וואס ביסטו אנדערש ווי א סעקשועל פרעדעטער וואס אלע רבנים זאגן ער הייסט ער האט א דין ווי איינער וואס איז א רודף אחר נפשות און מען מעג אים הרג'ענען, נאר אונז טאר מען נישט ס'איז דא א גאווערמענט, ווי שטייט אז איינער האט געוואלט טראגן דראגס? זענען כלל ישראל מחויב אים אויסצולייזן? נאו וועי! זיץ איינגעלייגט, פייגער אין די תפיסה, עט מען זעהן אז מ'טאר עס נישט טוהן. די גאנצע סעקשועל אביוז ווען נישט דאס וואס מ'כאפט די פאר גרויסע פיש און מ'האט זיי געשטעלט אויפן פלאץ ביטערליך, ווען אונז וואלט מען דאס נישט געקענט באווייזן וואלט ווייטער אנגעהאלטן די אלע סעקשועל אביוז, פארוואס? ווייל יעדער איז געלאפן צו אן אנדערע ארגענעזעישן, צו אן אנדערן רבי און מ'האט זיך געטרייט צו באפרייען, ס'האט אבער נישט געהאלפן, ברוך מרדכי האט געזאגט יא! כ'האב עס געטוהן, כ'האב עס געטוהן אסאך מאל, ער איז פיניש, ער מיט זיין גאנצע פאמיליע, און די זעלבע דא אויכעט מיט די אלע אנדערע וואס האבן עס געטוהן, זיי האבן זיך געמוזט אונטערגעבן, און ס'ארבעט נישט, העט מען ווען אונז נישט געקענט דאס באווייזן אז זיי זאלן קומען כאטש זאגן אז זיי האבן עס געטוהן, און זיי האבן באצאלט א פרייז, געזעסן אביסל אין דזשעיל, און געלט, דעמאלטס וואלט מען אונז געווען פארלוירן, ווי שטייט אז דרור טוט א גוטע זאך? ווער זאגט? טוס. איך בעט דעם עולם קיינער זאל נישט געבן קיין פרוטה פאר זיי, זיי טארן נישט נעמען קער פון די אלע פריזנערס און צו פארוואלטערן אידיש געלט, זיי זענען נישט קיין אפוטרופסים, און עווענטשעלי האף איך אז מען וועט זיי אויכעט אראפברענגען אינגאנצן, דעט דיס שודנט בי. איינער האט אמאל געטון פארברעך מיט מארגיטשעס מיט אנדערע זאכן, ס'איז נישט א דזשאסטיפייד אדער וואטעווער איט איז איט איז, אבער די גייסט האנדלען מיט דראגס, גייסט פארסמ'ען מענטשן, גייסט האנדלען מיט זנות, די גייסט מאכן בחורים מיט קינדער מיט מיידלעך אז זאלן זיין אוט אוו דער מיינד פאר די רעסט אוו דער לייף? נאו וועי! אונז קען מען דאס נישט צוקוקן אז מען גייט זיי נאך ראטעווען. כ'בעט יעדן איינעם, קיעפ יור מאני טו יור סעלף, און זאג פאר דרור די אלע וואס זיי פירן, זאלן גיין זוכן א דזשאב. און בכלל האב איך נאך א פראבלעם, פארוואס דארף מען רעיזן פון אונז געלט? מען קען דאך גיין צו די אלע וואס האבן באפרייט יאסעלע פליעט און זיי גייט צו די גאווערמענט באפרייט זיי און מ'געבט נאכדעם א שקויעך און יעצט וואס דארף עץ צאלן געלט? ס'איז געווען א ביג מיסטעיק צו לייגן דאס אין איד, אזוי ווי ס'איז געווען א מיסטעיק דעמאלטס ווען עץ האטס געשריבן אז מ'וועט גאנץ וויליאמסבורג באמבארדירן מיט אטאמישע באמבעס און ס'איז אנגעקומען צום פאוסט צום דעילי נוז, ס'האט נישט צוגעהאלפן צום קעיס פאר נחמיה וועבערמאן, די אלע זאכן העלפן נישט צו פאר ענקערע קעיסעס. ווייל די גאווערמענט הייבט זיך אן צו לערנען וואס דא גייט פאר, זיי האבן נאכנישט געוואוסט, זיי האבן געהאלטן אז די רבנים מיט די פאליטישאנס זענען די ערליכע, און יעצט זעען זיי אז ס'איז נישט אמת. יעצט האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, וואס דאס איז זייער וויכטיג, איך האב באקומען א ידיעה אז דער סקווערער רבי פארט אויף ארץ ישראל מיט אפאר הונדערט מענטשן, מיט אפאר טויזנט מסתם, דעם טעם פארוואס ער פארט זאגט מען ווייל ער איז נערוון קראנק, ער זעהט אז ער קען שוין נישט פירן די שטאט, ער איז דיפרעסט. ער האט געזאגט פאר אין שטוב האט ער געזאגט אז נחום ראזענבערג קען אנדרייען די שטאט און מיין שטאט הערט אים אויס בין איך נישט רבי אזוי זאגט מען כ'נעם א דיסקלעימער ער זעהט שוין ס'איז נישט געגאנגען אזוי ווי ער וויל און ער האט געמוזט פארפירן א אידישע טאכטער חתונה מאכן שפיצער מיט איר און איינער זאגט מיר כ'זאל נישט טשעפען מיטן רבי'ן ווייל שפיצער גייט מיך אויך פארברענען. וועט אים דער רבי מוזן צושטעלן נאך א פרוי, און במילא עובר זיין חרם דרבינו גרשון, האב איך אים געזאגט זארג דיך נישט, נאר איינע איז א משוגענע וואס האט אים גענומען, נאך א משוגענע וועסטו נישט טרעפן. עניוועי ער גייט פארן אויף ארץ ישראל, סקווער איז איינע פון די גרעסטע מנוול'ישע שטעט וואס איז דא, זיי וועלן זיך נאך צאמקומען דארט אין בני ברק און אין די אלע אנדערע פלעצער, אין בית שמש צו ווי אימער ס'זאל נישט זיין, איז. למעשה וויל איך אנזאגן, סיי די וואס זיי בלייבן דא און סיי די וואס זיי פארן מיט און סיי די וואס זיי וויילן אין ארץ ישראל, איר זאלט וויסן, יו העוו טו וואטש יור טשילדרען, ווייל אין ארץ ישראל ס'וועט אנקומען געסט און זיי וועלן אריינשטופן אין ענקערע קינדער צו טון כל דבר אסור, צו מאכן מציצה בפה און זיי מאכן דאס קינד צו מאכן מציצה בפה, און איך זאג עס גרעפיק ארויס ווייל ס'איז דא די וואס זיי האבן אריינגעקאלט אז דער אינגערמאן האט קיינמאל נישט געוויסט וואס הייסט מציצה בפה און ער האט זיך יעצט אויסגעלערנט. באלאוניס, לייצער מיט דר'ערטליגער, סאקמאר אזיאטישע מארמאראשע פארברעכער. עניוועי, מ'זאל זייער וואטשן אויף די קינדער, ס'דא אסאך מקווה'ס, אסאך בית כסא'ס, און אסאך פלעצער ווי מ'קען כאפן קינדער ביינאכט, בי ווערי קערפול וויט וואט יו אר דואינג. די סקווערע האבן נישט קיין מורא צו טון זנות ווייל די רעבעצין פראטעקטן זיי, און איך בין זיכער אז דער מורה מורינו דער דער געוועזענער גבאי פון רעבן הערשי ברייער העט אויך קומען ווייל ער איך הער איז נאך אויפן ווילידזש פעיראל ווייל דער רבי האט מורא פאר אים און ער העט דארט אנדרייען עס העט זיין א מחיה און אלע חזירים פון מאנרא און פון מאנסי עם קומען דארטן דער קאראקאסער רבי העט קומען און דער וועבער יואל וועבער העט קומען די אלע עם קומען אזוי לעקן זיך צום רעבן.

קיצור האט ער דאך אים געוואלט פטור ווערן, איז ער געווען די גרעסטע שונא פאר סקווער, ווייל ער האט געוויסט דאס מערסטע וואס די רבי האט אלץ געטון, סא נישט נאר די צוויי וואס אונז האמיר פון די צעהלימער חדר וואס די רבי האט זיי מכשיל געווען זענען אריין צום אלטן סקווערע רעבן האבן מיר שוין יעצט נאך א נאמען, משולם ראטענבערג! האהא! איך נעם זיבעצן אהאלב טויזענט דיסקלעימערס, איינער קאלט אריין, דו מיינסט אז דו נעמסט א דיסקלעימער איז נישט לשון הרע? ס'איז יא לשון הרע, אונז ווייס מען, ס'איז נאר וועגן לאוסוטס נעם איך דיסקלעימערס, אבער איך האב עקיוראט אינפארמעישן פון מענטשן וואס זיי פידן די רייט אינפארמעישן, און איך האב איינעם, איך זוך אים יעצט גראדע ווייל איך האב נישט זיין טעלעפאן איך קען נישט צוקומען צו אים, איך האב אים געטראפן אין פרידוואלד, ער זאגט מיר אז הערשי ברייער האט מיט אים געטון נבלות, די רבי איז אריין געקומען אינמיטן, ס'איז געווען אין רבינ'ס. געזעגן צימער, און הערשי האט נישט אויפגעהערט און די רבי האט צוגעקוקט, עניוועי, יעדער זאל וואטשן די קינדער, און אויכעט טאמער די רבי פארט אויף ווילדע פלעצער אזוי ווי די מערת המכפילה פארטס נישט מיט, ווייל די אראבער עם ווארטן אויף ענק. איי רעדער יו בי סעיף דען סארי. סא דאס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי פאר די וואך פון פרשת שמות. א גוטן שבת.